מורי ורבותי, טייערע ברידער, ס'איז היינט שושן פורים, ס'איז אויך ערב שבת. עס זענען דא פארשידענע מנהגים און דרכים וואס צו טוהן מיט שושן פורים שחל בערב שבת. עס זענען געווען אסאך חסידישע מקומות וואס האבן געמאכט א גרויסע סעודה, א גרויסע עסק שושן פורים. אונז קענען נאר טוהן וואס אונז דארפן טוהן, דאס איז ממשיך זיין די סדר פון ערב שבת, און עס ממשיך זיין באופן של שושן פורים, וויפיל מען קען. איך וויל באמת ממשיך זיין קלאר מאכן די נקודות וואס איך האב אנגעהויבן רעדן לעצטע וואך, און איך פיל, פראביר זייער שטארק עומד צו זיין. די אלע סוגיות, באמת, נישט נאר אלע סוגיות וואס אונז רעדן, נאר אלע סוגיות וואס זענען ווערט צו רעדן וועגן, באמת, זענען מאלטי פעסעטעד, קאמפליקעיטעד, אינטריקעט סוגיות וואס יעדע מאל מען רירט איין זאך אזוי ווי א דזשענגא פייל, מען רירט איין זאך דארף מען האלטן קאפ פון נאך טויזנט זאכן וואס זענען קאנעקטעד מיט דעם, ס'איז נישט אמת'דיג דא אזא זאך, יא, ס'איז נישט אמת'דיג דא אזא זאך. אזוי ווי אונז יעדער איינער ווייסט איז דא א יסוד אין קבלה וואס הייסט התכללות והתקשרות די יחוד המידות ס'איז נישט אמת'דיג דא אזא זאך צו רעדן פון פורים צו רעדן פון די נקודה פון פורים נקודה פון אן רעדן פון די נקודה פון פסח אן רעדן פון די נקודה פון שבועות אן רעדן פון די נקודה פון שמיני עצרת און אזוי ווייטער נישט אמת'דיג מעגליך. און זעלבע זאך אונז זענען דאך קלאר אז די אז די מועדים זענען דאך נאר א היכי תמצי פון רעדן פון מושגים ס'איז דאך נאר א רמז פאר עפעס א ספירה פאר עפעס א קאנצעפט נישט היינט איז פורים און מארגען איז אויס דאס איז דאך נאר בחיצוניות יא די בחיצוניות איז דאך די די לימיט אונז זאגן דאך אלעמאל דאס די לימוד פון שושן פורים אויב ס'איז דא א לימוד פון דעם יא איז דאך פשט אז פורים איז לאו דווקא. ווייל אויב מען וואלט געמיינט אז דאס איז יא נאך א דווקא איז מה הועילו חכמים בתקנתם ס'קומט אסתר איז דאך אלץ די משל ס'קומט אסתר און ס'קומט די מלך ויאמר המלך לאסתר ובשאר מדינות המלך מה עשו עומד זיין אויף דעם פסוק א מינוט געקומען בא מספר ההרוגים דער מלך זאגט עס פאר אסתר בשושן הבירה הרגו חמש מאות איש ובשאר מדינות המלך בלענק מה עשו יא, אין די מגילה שפעטער שטייט די נאמבער פינף און זיבעציק טויזנט, אבער וואס איז שטייט דא, וואס איז געשען מיט די שאר מדינות המלך, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געמאכט אדער נישט געמאכט? וואס איז די מעשה פון דעם? מה עשו, וואס האבן זיי, פרעגט איר, וואס זאל זי וויסן, זי האט עפעס געציילט די טויטע, זי פירט דאך עפעס די סענסעס וואס ציילט וויפיל מענטשן מ'האט געהארגעט. בדרך הנמשל די טייטש איז. על דרך הנמשל איז די טייטש אז אזוי ווי אסתר ענטפערט וואס ענטפערט אסתר וואס ווילסטו נאכדעם זאגט ער וואס ווילסטו מה שאלתך וואס נאך ווילסטו דאס איז דא א גרויסע די גמרא איז מדייק שוין גרויסע שאלה איז אחשורוש עס זעט אויס עפעס מאדנע אזא מאדנע שמועס דארט ס'הייבט זיך אן מיט שלעכטן ס'ענדיגט זיך מיט גוטן די גמרא וויל דרש'נען אז ס'איז געקומען א מלאך וסטרו על פיו האט אים געטוישט ער קומט שרייען מה עשו ביזדערווייל פירט ער אויס מה שאלתך וינתן לך וואס נאך ווילסטו קען אויך זאגן וואס נאך ווילסטו פארשידענע ניגונים יא קען זאגן וואס נאך ווילסטו נישט גענוג און למעשה אסתר געט צוויי בקשות אונז זענען עומד דא אויף איינע פון זיי די צווייטע דארף מען אפשר צאמטרעפן דארף מקשר זיין מ'האלט פארשטיין אבער איך פארשטיי נישט אזוי קלאר די ערשטע בקשה ווי זי זאגט איז ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום און וואס איז די פשט? וואס איז די פשט פון די ינתן גם מחר? וואס איז וואס עפעס? שטייט נישט, מ'קען מ'קען טראכטן, וואס איז וואס איז די פשט פון די ינתן גם מחר? געווענליך למשל, איך טראכט נארמאל, אזוי ווי איך געטראכט לפחות ביז נעכטן, ביז די יאר, אז די אין שושן איז געווען עפעס אסאך שונאים, און יעדע איינער האט געהאט גענוג איין טאג, י"ג האט מען זיך צוזאמגענומען ביום אחד בכל מדינות המלך, שטייט זייער קלאר אין די נוסח החק, איין טאג ביום אחד בכל מדינות המלך האבן זיך צוזאמגענומען, און מ'האט געדארפט אריינכאפן וועם מ'האט נישט אריינגעכאפט יענע טאג, איי געס וואס פשט פון אזא סארט תקנה, איך ווייס נישט ווי אזוי ס'איז רעאליסטיש, אבער ווער מ'האט נישט איינגעכאפט איז געווען עפעס אן עמלקי ערגעץ, עפעס א שונא ישראל וואס מ'האט געדארפט נעמען קעיר פון אים, און ס'איז שוין געקומען די שקיעה, אה, ער לעבט, יא, זהו, נאו מאר י"ג ס'איז געשטאנען פאליציי, פאליציי מענטשן פון פרס ומדי, שקיעה. כ'קען נישט מער הרג'נען, געענדיגט די הרג'עריי, מארגן איז פורים, מארגן וועט מען מאכן ונוח מאויביהם, מ'וועט זיך פרייען, אבער הרג'נען געענדיגט, אזוי אזוי לייענט מען. און וואס? און אסתר האט געוואוינט אין שושן הבירה, און זי האט געזען אז ס'איז נאך געבליבן טאקע, ס'קומט שקיעה, די די שמועס איז דאך געווען טאקע ביום ההוא, טאקע נאך פאר די שקיעה, יא, ביום ההוא, נאך פאר די שקיעה, נאך פאר, נאך פאר די זמן, צאת הכוכבים, ווען ווען ווי אזוי אחשורוש האט גע'פסק'נט לויט וועלכע שיטה, לויט רבינו תם, לויט די גאונים, כ'ווייס נישט וויפיל מינוט.

אבער אסתר האט געכאפט אז מען דארף דא מאכן א עצה ינתן גם מחר מען דארף נעמען נאך א טאג פאר די הריגות, מען דארף נאך איין טאג נוקם זיין מאויבים, און דאס האט זי געבעטן פון פון די מלך, און טאקע וכך עשו, און זי האט געזען אז מען האט נישט געהאנגען די קינדער פון המן, זעט אויס אז מען דארף זיי הענגען, פארוואס פונקטליך מען דארף זיי הענגען ווייס איך נישט, אבער מען דארף זיי הענגען, ס'פאסט קינדער פון המן הענגען. על כל פנים אסתר אנדערע ווערטער, אסתר האט געהאט עפעס א פלאן, זי האט פארשטאנען. וואס מען דארף פונקטליך טוהן, מען האט נישט אויסגעפירט פונקטליך, מען האט געדארפט הרג'ענען אַכט הונדערט מענטשן, מען האט נאר געהארגעט פֿינף הונדערט, מען האט געדארפט הענגען די קינדער פון המן מ'האט זיי פלעין געהארגעט נישט געהאנגן, האט זי געזאגט פאר אחשורוש, אה, קומסט מיך מיט די די דאך, יא, מיט די ריפארט, וואס מען האט געטוהן, זעה דאך אז ס'פעלט עפעס, אקעי, דאס איז דאס איז די עברי טייטש וואס מען האט געמיינט ביז היינט. און ברוך השם שושן האט מען טאקע אויסגעפירט און דאס איז די יום טוב פון שושן פורים און דאס איז בפשטות די פשט הכי פשוט פאר דעם יש לעיין אבער פאר דעם בפשטות אין שושן פורים איז דא א געוויסע תוספת שמחה איז דא א געוויסע תוספת שמחה אויף די ערשטע טאג ווייל ערשטע טאג האט מען נאך נישט אויסגעפירט יעצט וואס איז געשען בשאר מדינות המלך וואס לויט וואס אונז פארשטייען דא בשאר מדינות המלך האט מען נישט אויסגעפירט. קען זיין טאקע איז געווען אפאר גוים וואס מ'האט זיך ערקומט דינען האבן די הריגה, עס געקומען די שקיעה מ'האט געמוזט סטאפן און שוין געענדיגט וואס זאל מען טון, ס'איז נישט געווען דארט אסתר, אסתר פארוואס האט נישט געקענט פועל'ן פאר אנדערע מדינות, אה איז אמאל אדער טראכט מען אנדערע מדינות נישט געווען אזויפיל גוים, נישט געווען אזויפיל שונאים, די שושן איז געווען די הויפט שטאט דארט איז געווען המן מיט זיינע שקצים, זיי האבן זיך געדרייט אין שושן, אין אנדערע שטעט איז געווען א פאר, עס איז געווען פינף און זיבעציג טויזנט סך הכל פון אלע הונדרעט און זיבן און צוואנציג מדינות, אבער באופן כללי איז נישט געווען אזויפיל, מ'האט זיך געקענט שוין גענוג זיך עצה צו געבן אין אין איין טאג יא אוי א שלום אדער קען מען טראכטן אז ניין פשוט אזוי ווי אונז זאגן פארוואס די מספר הרוגים איז נישט געקומען פון די אנדערע שטעט צו שושן הבירה יענעם טאג ווייל ס'נעמט צייט אויפן פאסט ביז ס'קומט די נייעס די ביז די רצים אפילו מיט די רצים מיט די אחשתרנים מיט די אלע זאכן נעמט אויך צייט נישט קיין קען נישט קומען יענע טאג בו ביום מ'האט נישט געוואוסט, עס קען דאך טאקע זיין לעולם, אז עס געבליבען אפאר עמלקים ערגעץ אין די וועלט ערגעץ אין עפעס א פארשטופטע דארף ווי עס געקומען די שקיעה עס איז געבליבען אפאר עמלקים צו הרג'נען עס איז געווען בו ביום גענדיגט מען קען זיך מער נישט מארגען איז אויס מער נישט פורים שוין מען האט זיך געמוזט לאזען לעבן, און א שאד א שאד אז אסתר האט נישט געוואוינט איז לויט די טעם אויכעט קומט אויס. אז שושן פורים קומט אויס א גרעסערע יום טוב ווייל אסתר האט געהאלטן קאפ, זי איז געווען דארט אויפן פלאץ, אין יענע שטאט, זי האט געקענט מיטהאלטן וואס מען דארף אויספירן און וויפיל מען דארף אויף מארגן, אנדערע פלעצער זענען געווען צו ווייט נעבעך, און איך טראכט אלץ אויף דעם נמשל אבער די אנדערע וועלט פלעצער זענען געווען צו ווייט, מען האט נישט געקענט אויספירן, ס'איז טאקע געבליבן אפאר עמלקים, אין די אנדערע שטעט איז זייער שמחה איז ווייניגער פון די שמחה פון שושן, און עד כאן וואס מען וואלט געטראכט. מ'קען אבער טראכטן, מתוך אותו, מתוך אותו ענין, קען מען דאך טראכטן פארקערט, מען דארף דאך אביסל האבן אביסל מער קאנספירעסי מיינדעד, און אביסל מער חושד זיין וואס עס שטייט, דאס איז דאך די גאנצע לימוד, איינע פון די לימודים, יא, מען דארף מען דארף אביסל חושד זיין אז עס שטייט קלאר, מען דארף אביסל חושד זיין אז עס איז דאך נישט אזוי פשוט, איז וואס איז וואס וועט זיין, וואס וועט מען זאגן? מען זאגן אז פונקט אזוי ווי אונז פארשטייען אז לויט די ערשטע פשט אז אין די אנדערע מדינות האט מען נישט געקענט שיקן שנעל א בריוו צו אחשורוש מ'זאל מאכן נאך א טאג מאותה סיבה קען דאך זיין פארקערט מאותה סיבה קען דאך זיין אויב מען ווייסט די אידן בשטאט כך וכך ווייט ווייט אוועק פון די הויפט שטאט זיי ווייסן אז דער מלך האט דא קוים א שליח, אפשר די אמבעסעדער, שיקט ער א אמבעסעדער, ס'איז אמאל דא, ס'איז א קליין שטעטל, קוים איז דא אפאר מענטשן וואס, ביז עס וועט אנקומען די נייעס אז דער מלך וועט שוין זיין איבער א יאר פורים, איז קען מען טון וואס מען וויל, מ'דארף פארשטיין אויף די שקיעה, יא די פאליס דא, זאגט מען גיב מיר אפאר דאלער צו פארשטיין אז ס'איז נישט געווען נאכנישט די שקיעה, ס'איז דא עפעס א שיטה, די אמשינאווער רבי זאגט אז ס'איז נאך שעתיים, ס'איז דא עפעס א מהלך מ'קען נאך הרג'ענען נאך אפאר עמלקים, און מאכן א שווייג, דאס איז דאך צו גענוג ווייט אז דער קעניג גייט נישט כאפן, ווען כידוע אדער ווי ווי מען פלעגט זאגן אין רוסלאנד יא, דער הימל איז הויך און דער און דער צער איז ווייט יא, צער איז ווייט ביז ביז דער צער ביז דער צער געפינט אויס עפעס, אויב א מענטש וואוינט אין הויפטשטאט דעמאלטס איז מען אלעמאל אזוי ווי בעינא פקיחא, אזוי א גרויסע השגחה מען קען גלייך זען וואס געשעהט, איז דא סדר. וואוינסט ווייט, איז אין הכי נמי, רשמית, אפיציעל שטייט טאקע דרייצן צו טאג, נו, איז איינער האט זיך פארשפעטיגט, איז א חסידישע איד, ער דאווענט מנחה דארט צוויי שעה נאכן דאך נישט קעיר האט ער געהארגעט דעמאלטס אין עמלק וואס איז א חילוק אבער אזוי קומט אויס אז די בשאר מדינות המלך מה עשו איז בעצם אסאך טיפער פון שושן נישט קלענער פון שושן נאר גרעסער פון שושן הייסט דאך יהודים הפרוזים פרייע אידן יא פרוזים האט דאך טייטש פריי נישט אין א חומה שושן איז א עיר עיר חומה זייער מוגדר זייער פשוט יא יעדער ווייסט דאך שוין די רשי אין פרשת אין פרשת שלח יא רשי אין פרשת שלח זאגט אז מ'דארף ווארטן מ'דארף חושד זיין די מציאות יא אונז מיינען די חיצוניות זעהט אויס אז א שטאט מיט א חומה דאס איז א גרויסע שטאט כל אלה ערים גדולות חומה גדולה דלתים ובריח חומה גבוהה דלתים ובריח דאס איז א פעסטע שטאט דאס איז א שטאט וואס מ'דארף מורא האבן יא החזק הוא אם רפה זאגט רשי ניין פונקט פארקערט וועסט זעהן א שטאט מיט א חומה וועסט וויסן דאס איז א שוואכע שטאט פארוואס? מען דארף נאר צוברעכן די חומה און ס'איז אויס שטאט. ס'איז דא שוואכע מענטשן, זיי ווייסן אז זיי קענען זיך נישט דיפענדן, צו די שטאט איז שוואך, צו די סטראטעגיק לאקעישן איז שוואך, אן א חומה, די שטאט איז געענדיגט. וועסט זעהן א שטאט וואס נישט דא קיין חומה, פרוזים, דעמאלטס וועסטו וויסן, ניין ניין ניין, דאס איז די חזק הוא, זאגט רשי, וועסטו וויסן אז די מענטשן זענען זיך סומך, זיי טראסטן זיך זייער אייגענע כח, זיי דארפן נישט קיין חומה, זיי קענען זיך אליינס לוחם זיין. ס'איז פונקט פארקערט ווי מען מיינט. די זעלבע זאך, אויב אונז וואלטן געמיינט, אז צו זיין נענטער צו זיין אין שושן דאס איז בעסער ווייל ס'דא ינתן גם מחר אנדערע ווערטער מען קען פועל'ן ס'דא א אחות בבית המלך ס'דא אסתר המלכה זי קען ממש דא פועל'ן נאך איין טאג דאך דאס איז דאך אויך א גרויסע חסרון ווייל די נאך איין טאג מיינט אז נאר נאך איין טאג יא אלס גייט כדת היום כדת לעשות כדת היום פונקטליך אויף די טאג נעכטן געווען אקעי מען קען פועל'ן נאך איין טאג האט מען געפועלט נאך איין טאג, דאס איז דאך נישט די אמת'דיגע נמשל, דאס איז נישט די אמת'דיגע מבין, מ'קען צולייגן נאך איין טאג, ווייל איינער זאגט, מ'קען מאכן תוספות שבת, מ'קען מאכן אזויפיל תירוצים און אזוי ווייטער. וואס איז אבער די בשאר מדינות המלך מה עשו? האבן זיי געמאכט מה? יעדער איינער ווייסט מה איז א רמז אויף מה, יא חכמה איז כח מה, אויף גארנישט, אויף וואס?

דאס וואס מען דארף, אפשר דארף מען, אבער דאס וואס מען דארף חומות, דאס וואס א מענטש, אויב מען, לאמיר זאגן אזוי, אויב מען זיך, מען רעלייעט צופיל אויף די חומות, מען טראסט צופיל אין די חומות, דאס איז סימן אז דער אינעווייניג איז זייער שוואך, ווען ער איז שטארק, האט ער נישט אזויפיל חומרות, האט ער נישט אזויפיל קפידות ארום און ארום, פארוואס? ווייל עס פעלט אים נישט אויס, ער איז א חזק. אין זעלבע וועג, די בשאר מדינות המלך, טאקע ווייל זיי זענען ווייט, דא קומט אויס נאך א ונהפוך, ווייל ער איז ווייט, ווייל ער שטייט נישט ממש בהיכל המלך,

א נאר איין טאג מיינט נישט נאר איין טאג ס'איז דא א יום אחד הוא יודע לשם ס'איז דא איין טאג ווען איז די איין טאג ווען מ'וועט עס מאכן היום בקולו תשמעו ווען מ'וועט עס מאכן און די ינתן גם מחר איז נאר א געוויסע לויט די השגה פון די פרוזים איז די ינתן גם מחר נאר נאך איין ביטוי פון דעם ס'איז נאר א משל פאר דעם ס'איז נישט די נמשל דער אמת'דיגע נמשל איז נישט אז נאך איין טאג נמשל איז נאך עני טאג מה עשו ווען מ'וויל מאכן וואס מ'דארף נאר וואס דא איז עס א געוויסע קלארקייט מ'גיבט עס ארויס אקעי היינט אויכעט. און דאס איז די די נמשל די מושג פון פון שושן פורים וואס מיר זאגן אלעמאל יעצט דארף מען גיין ווייטער מיט דעם אונז דארפן אונז פארשטיין אביסל די יסודות יסודות פון פורים וואס אונז האבן אנגעהויבן צו רעדן לעצטע וואך און עס איז באמת נישט קיין יסודות פון פורים ס'איז די יסודות אמיתיים יסודות פון דרכי עבודה פון דרכי חיים אה אונז זענען געווען אינמיטן זאגן אז וויבאלד אלעס וואס אונז לערנען אלעס וואס איז וויכטיג וואס איז ווערט צו טראכטן וועגן יא עס איז קאמפלעצירט און קאמפלעצירט מיין איך קאנעקטעד מיט יעדע זאך איינע מיט די צווייטע ווייל קיין שום זאך דאס איז דאך איינע פון די סיבות דאך התכללות יא יעדן טאג איז דא אזוי ווי זעלבסט דא שס"ה ימות החמה איז דא יעדן טאג דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק חלקים פון די טאג וואס איז יעדע איינע און יעדן טאג בחינת יום כיפור און בחינת פורים און בחינת חנוכה און בחינת תשעה באב און אזוי ווייטער איז פשט אז ס'איז און ביי די מושכל פון דעם דאך פשט אז יעדע זאך איז מורא'דיג קאנעקטעד מ'קען נישט ריכטיג האבן משל דרך משל ווילסט פארשטיין עפעס א ספר און איינער איינער לערנט קדושת לוי אויף פורים ווייסט און ער מיינט אה ער האט געלערנט גאנץ קדושת לוי פורים אפילו געקוקט אין די אנדערע דרושים ווי ס'שטייט ווערט דערמאנט פורים ער ווייסט שוין אלעס וועגן פורים במשנת קדושת לוי. אבער נישט ריכטיג. ווייל די הבנה, יעדע הבנה וואס ער זאגט דארט, זאגט נישט הבנה איז עפעס א שטיקל תורה אויף פורים, האט נישט געהאט וואס צו טון מיט די צייט, דאס איז א ווערטל, עפעס אזוי, נו. אבער ער האט דאך געבויט יסודות, ער האט דאך געבויט איידיעס וואס ער האט, און די איידיעס האט ער באמת פסח און האט חנוכה, אפשר איז דא עפעס א קליינע חילוק פון וויאזוי ער זאגט עס חנוכה און וויאזוי ער זאגט עס פורים, וואס מען קען אלץ מדייק זיין, אבער כדי עס ריכטיג צו פארשטיין דארף מען דאך פארשטיין די גאנצע, די גאנצע וועלט, אנדערע ווערטער, ווי זעט אויס זיין גאנצע וועלט, אזוי קענסטו פארשטיין וואס ער זאגט לכבוד פורים. די זעלבע זאך יעדע מענטש, באמת יעדע איד, יעדע מאל מען טרעפט א מענטש זאגט מען דאך דאס. בין אדם לחבירו, דאס זאג איך דאך טאקע. יעצט, לאמיר לאמיר נאר זאגן אזוי, יעצט וויבאלד אז אלעס איז קאמפליצירט, מען דארף דאך ערגעץ אנהייבן, ס'איז א גרויס פראבלעם, יא, אז איינער לערנט מסכת מגילה זעט ער אז דארט שטייט זאכן פון מסכת ברכות, לערנט מסכת ברכות, שטייט זאכן מסכת מגילה, לערנט תוספות, זעט ער שטייט אין מסכת פסחים, שטייט אין מסכת עירובין, שטייט. איז ווי הייבט מען אן? ס'איז נישטא קיין סדר. די אידישע תורה, די גמרא, וואס איז איינע פון די עיקר אידישע תורות, איז מורא'דיג אומ'מסודר, מורא'דיג ווי ווי מען הייבט אן זעט מען אז מען האט שוין געדארפט עפעס קענען, נו איך ווייס דאך וויאזוי גייט דאס, וואס איז די עצה? וואס איז דא א עצה? ס'איז דא א עצה, די עצה, איינע פון די גרויסע עצות וואס אונז האבן געלערנט לעצטע וואך, איז א עצה פאר אסאך זאכן, איז אויך א עצה פאר דעם. א מענטש דארף טרעפן א געוויסע ענקער, א מענטש האט א געוויסע ענקער. וואס איז זיין ענק? אוואדע איך ווייס נישט, א מענטש קען דאך ווערן מורא'דיג מיואש, די אמת'דיגע סיבה וואס צו ווערן מיואש איז דאס, יא אזוי שטייט אין די מדרש, א מענטש זעט מסכת שבת איז דרײַסיק פרקים, ווי גיי איך וואס גיי איך טון? כ'האב די תורה כדי צו פארשטיין איין ווארט, דארף מען דאך פארשטיין פון בראשית ברא אלהים ביז לעיני כל ישראל פון די ערשטע רגע פון די ערשטע צמצום ביז די היינטיגע פרטיות דפרטיות פון ווי מען האלט, דארף מען פארשטיין אזויפיל זאכן, אנישט פארשטייט מען גארנישט, ס'אמת, מען פארשטייט נישט גארנישט אנישט, איז ווי ווי אנה יכנס כל הפשתן הזה, ווי גייט מען אנהייבן? דארף מען טרעפן א ענקער, אזוי ווי מען גייט אויפן וואסער, א מענטש פארט אויפן, פארט אויפן ים, און ער דארף דאך פארן אויפן גאנצן ים, און אבער כדי ער זאל קענען פארן האט ער עפעס איין שיף, אדער איין ענקער וואס ער כאפט זיך אן אקעי, דא, דא, מיט דעם פארט ער, האלט זיך אן אויף דעם, ער כאפט זיך אן דעם גארטל, אזוי ווי מען זעט אינעם משל יא, ער כאפט זיך אן אין רבי'נס גארטל, מיט דעם פליעט מען. מען דארף עפעס א גארטל ווי זיך אנצוכאפן ווי מען זאל קענען פליען. און ווי טרעפט מען אזא גארטל? וואס א אזא גארטל איז דא? וחגור נתנה לכנעני, זאגט א סלאנימער רבי, תורה איז אזא גארטל פאר א מענטש, כאפ זיך אן ביים גארטל און לאמיר פליען. נו ווי ווי פליעט מען? ווי אזוי? וואס איז די גארטל? איין גרויסע גארטל וואס איז דא. עס האט אין זיך סגולות מופלאות אז מען נוצט די גארטל לאפוקי אנדערע גארטלעך. איז די גארטל פון הלכה, עבודה למעשה, אדער ווי מען קען עס רופן עבודה למעשה. אויב איך זאג א א שטיקל תורה צו מסביר זיין למשל די שטיקל תורה אליינס וואס איך זאג יעצט צו מסביר זיין ווי יעדע זאך איז קאנעקטעד איין מיט די צווייטע כדי צו פארשטיין איין ווארט פון א ספר דארף מען פארשטיין די גאנצע ספר און אלעס די מענטש האט אמאל געטראכט און געשריבן איז דאס אליינס א טיפע איידיע און עס האט אסאך אפליקעישאנס עס קומט אויס פון דעם אסאך נפקא מינה'ס צו הבנת דברים און היסטאריע און אן א סוף פילאזאפיע און חקירה וואס מען קען טראכטן פון דעם. ס'איז אבער אויך א נפקא מינה הלכה למעשה. ממש א נפקא מינה הלכה למעשה, און ס'מיינט, אזוי ווי מ'זאגט אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, דברים הכי פשוטים וואס יעדע איינער ווייסט, אבער יעצט ווערט עס זייער זייער מער ערנסט, זייער מער ריעל, אז מ'פארשטייט עס אזוי, און דאס קען ווערן א שיף מיט וואס צו פארן אויפן ים התלמוד. אז דו ווייסט. אז דאס מיינט, אמת'דיג ווען איך טרעף א מענטש, איך זע א מענטש, אפילו איך קען עס גרינג רעדן און און ווען מ'רעדט אין א שמועס אין תורה אדער עפעס אזוי, א מענטש קומט און ער זאגט מיך פיר עפעס א געוויסע פשט, און איך קען טראכטן לפי מיין ידיעה, לפי מיין השגה אז די פשט איז נאריש, כ'ווייס, ס'איז א שוואכע פשט. לאמיר זאגן ער זאגט א חידוש אליינס, אונז ווייס, אויב ווייס איך אבער די יסוד, ווייס איך אז ווען די מענטש איך וועל, ווייסט וואס איך קען אים זיין א גיבור, איך קען זיין א חכם, איך וועל אים אפפרעגן, איך וועל אים זאגן ווייסט איך האב געזען אין א אנדערע ספר א בעסערע פשט וואס פרעגט טאקע אפ די פשט, שוין אפשר דארף מען אמאל דאס טון אפשר נישט, אבער מען דארף דאך וויסן אז דאס וואס ער זאגט די פשט פארוואס געפעלט דעם מענטש די פשט, פארוואס פארוואס איז דעם אינטערעסאנט, פארוואס מיינט ער אז דאס איז א חידוש? אה, ס'איז דא א גאנצע לעבן מיט דעם מענטש, ס'איז נישט נאר אים, נאר זיינע קינדער, זיין באבע, גיי ווייס ביז וואו מ'דארף צוריק גיין, צו פארשטיין פארוואס בכלל דער מענטש איז אנגעקומען און מיר געזאגט די ווארט, פארוואס פארוואס האלט ער אז דאס איז אינטערעסאנט, וואס וויל ער פון מיך? און וויבאלד איך קען דאך נישט וויסן, דארף מען אלעמאל זיין קעירפול, דארף מען וויסן וואס צו טון, דארף מען עטליעסט זיין קאנטשעס פון דעם, האבן בדעת אז דאס איז זיינע קינדער, דאס איז אמת, ער זאגט נישט סתם, ס'איז נישט מנותק. דאס איז דאך די יסוד פון התכללות וואס אונז רעדן דא ס'איז נישט מנותק ווייל א מענטש זאגט איין תורה וועגן הלכות פורים וואלסטו געמיינט אז ס'איז די עולם הפירוד דא הייבט זיך אן די וועלט און דארט דא ענדיגט זיך עס וואלסט דאך אפגעפרעגט איז אפגעפרעגט די גאנצע זאך ניין ס'איז קאנעקטעד מיט אסאך זאכן און עס קען זיין אז סופו של דבר קען דאך זיין אז אויב דו וואלסט געלעבט אין זיין וועלט אויב דו וואלסט געלעבט אין זיין קאפ וואלסטו געקוקט אויף די וועלט אזויווי ער קוקט וואלט איך געזאגט קומט אויס אז ער איז געווען גערעכט יעצט האלטסטו אז ער איז נישט גערעכט דארפסטו טרעפן א וועג איך הער איך דיך איך זאל מיר שכל דערפאר א וועג צו לערנען די גאנצע מענטש לערנען די גאנצע מסכת וואס הייסט דער מענטש ביז מען וועט אנקומען פיינעלי פיינעלי מען קען אים ריקן פון א וועג וואס איז א טעות צו א וועג וואס איז ווייניגער א טעות און דאס איז א פשוטע זאך הלכה למעשה ווי מען ווייסט אז די די הלכה למעשה די פועל ממש פון עבודה פון פון בין אדם לחברו איז זייער גרינג צו רעדן ווייל יעדער איינער איז מודה כמעט יעדער איינער איז מודה אז אנדערע מענטשן עקזעסטירן צו עבודה פנימית א יצר הרע עקזעסטירט איז אביסל שווערער צו רעדן אבער דאס איז א מפתח צו פארשטיין דברים מאוד עמוקים און נאכדעם קען מען דאך זען מבשרי אחזה אלוה נעמט מען אן צו פארשטיין טיפערע זאכן פון דעם וואס מ'דארף פארשטיין גרעסערע זאכן וואס שטייט אין אלע חסידישע ספרים אז מ'לערנט וועגן התכללות המידות אז דאס איז אלץ וועגן בין אדם לחברו איך מיין נישט צו זאגן אז ס'איז נאר א משל די מקובלים ספרים רעדן וועגן התכללות המידות העליונות ווייל זיי ווילן דיך אויסלערנען אז מ'זאל ליב האבן יעדע איד ליב האבן יעדע איד האט מען געדארפט פאר קבלה אבער פשט איז אז מ'לערנט פון אזעלכע טיפע זאכן דארף מען עפעס א גארטל זיך אנצוגארטלען מיט און די גארטל די גארטל איז אלעמאל די די כ'זאג ס'דא נאך גארטלעך ס'דא נאך נאך וועגן אבער דאס איז איינע פון זיי. יעצט אונז האבן גערעדט וועגן א נקודה וואס איז די נקודה פון שעיר לעזאזל דאס איז די די נאמען די כותרת די צעט די קעפל פון די סוד הייסט די סוד פון שעיר לעזאזל די סוד פון פארוואס האט אסתר גערופן המן צו איר משתה. און אונז ווילן נאך אביסל מתבונן זיין און קלארער ארויסרעדן די די נקודה וואס אונז האבן גערעדט און מיר האבן מרמז געווען לעצטע וואך, כ'פיל אז ס'פעלט נאך דא אביסל א געוויסע הבהרה צו קלארער מאכן לעבודה למעשה און טאקע אין א געוויסע לעוועל פון עבודה וואס מ'דארף זאגן קלאר אז דאס איז ווער ס'ווייסט דערפון ווייסט דערפון, נישט יעדער איינער ווייסט דערפון, נישט יעדער איינער האט גענוג קלארקייט, יעדער איינער האט דאס, יעדער מענטש האט דאך מחשבות, יעדער מענטש האט דאך א עולם הפנימי פון מחשבה, פון הרגשה און אזוי ווייטער. אבער רוב מענטשן איז זייער שווער צו טראכטן וועגן דעם, זיך אליינס אפשר די השכלה פון די סארט עבודה, זאל קענען עפענען די וועלט יא, א מענטש, איך זאג אז ס'איז מען זאגט מען זאגט אלע חסידישע ספרים יא, קדמך רייכערס, אלע חסידישע ספרים רעדן פון ס'דא עבודה פנימית און די ענין פון העלאת המידות וואס איז אפשר קאנעקטעד. קאנעקטעד מיט די סוגיא און אלע ספרים די שפעטערדיגע ספרים זאגן אז דאס איז מדריגות פאר צדיקים עס איז נישט קיין פשוטע זאכן דארף איך אביסל דארף איך אמאל פרעגן און זאגן איך לערן איך לערן ביי איהם דארף איך פארשטיין וואס הייסט א זאך פאר א צדיקים נאר צדיקים האבן מחשבות זרות נאר צדיקים האבן האבן מחשבה נאר צדיקים זענען אינטערעסירט אין אין רייניגן זייער מחשבה און האבן קלארע מחשבות און קאנצענטרעישן נישט קיין זאך פאר צדיקים, ס'איז א זאך פאר יעדע בשר און דם, א זאך פאר יעדע מענטש איז דאך געבוירן און האט פילינגס, האט וואס שטייט אין תניא אז דיין צד, די דיינע מחשבות קומען פון דיך, נפקא מינה, קען מיך זיין, קען זיך מעיין זיין וואס די נפקא מינה צו פון ווי די מחשבות קומען, וואס מיינט דאס בכלל א צדיק, די מחשבות קומען נישט פון אים, ס'קומט פון א עולמות עליונים, פון ווי קומט עס? נישטא אזא זאך. נישט אמת'דיג אמת דאס, פארשטייט זיך. א יעדער איינער, אפילו א צדיק, האט אביסל יצר הרע, נישט אסאך, האט אביסל, האט מער קאנטראל איבער דעם, און אזוי ווייטער, דאס קען מען רעדן. אבער די עיקר סיבה, און איך דארף זיין אביסל קלאר וועגן דעם, אויב איך קען, לפי עניות דעתי. די עיקר סיבה פארוואס מען, שפעטערדיגע ספרים און חסידישע ספרים זענען מטשטש דאס, איז ווייל רוב מענטשן זענען נישט מוכשר. צו עפענען די עולם המחשבה אן אן ווערן געדעמעדזשט, דאס איז ליידער זייער א סעד פאקט, ס'האט נישט מיט די תורות וואס זיי זאגן, אז ס'איז דיינע מחשבות, יענע מחשבות, דאס איז סתם סתם סתם אבי גערעדט, חס ושלום אבי גערעדט, כ'מיין צו זאגן, אפשר האט עס עפעס א פשט, אבער ס'איז נישט די עיקר, די עיקר ווארט, די עיקר, די עיקר סיבה וואס איך זע איז, און רוב מענטשן, דאס רעד איך דאך הלכה למעשה, רוב מענטשן. און נישט ביכולת צו צו דינען צו דינען די אייבערשטער במחשבה, נישט ביכולת צו עפענען די עולם המחשבה, מען דארף וויסן אז מען דארף וויסן ווען איך בין אליינס אין די מדריגה און דעמאלטס וועט מען טון וואס מען דארף טון און נישט טראכטן וואס מען טראכט, אקעי, מען דארף האבן אסאך ישוב הדעת, מען דארף האבן אסאך שכל, אסאך אסאך ישוב הדעת שכ שכל'דיגס, ישוב הדעת בחיצוני, זיין רואיג און נישט זיין נישט זיין נערוועז און אזוי ווייטער, מען דארף האבן אסאך שכל, אסאך אסאך דעת, אסאך דעת עצמית, וואס נישט קיין זאך וואס מען קען פרעגן די רב, יא? הלכה, וואס איז הלכה למעשה, וואס צו טוען, דארט אפילו כאילו חסידישע הנהגות, חסידישע זאכן וואס זענען כאילו מער פנימיות, קען מען זאגן, מען קען גיין אין ישיבה, זאגן פאר די בחורים, רבותי ס'איז פורים, מען זאל זיך קאכן אין דעם, מען זאל טון אזוי און אזוי ווייטער, אבער טראכטן איז עפעס א זאך וואס מען קען הייסן פאר איינעם, יעדע מינוט זאל איך פרעגן נאך א שאלה, א מענטש האט זעקס און צוואנציג מחשבות א סעקונדע, איך מיין, ס'איז דאך נישט קיין. נישט קיין זאך וואס מען קען בכלל מדריך זיין, מען דארף נאך האבן א מענטש וואס מען קען רעלייען אויף אים, וואס קען זיך סומך זיין אויף אים אז ער גייט ער גייט וויסן וואס צו טון אין א מינוט פון א סעקאנד טו סעקאנד בעיסיס, און דאס איז טאקע א זייער א שווערע זאך, זייער שווער צו מדריך זיין אנדערע וועגן דעם, זייער שווער צו רעדן וועגן דעם ברבים באופן כללי, איז דאס די סיבה פארוואס שפעטערדיגע ספרים זענען ממעט צו רעדן וועגן דעם, איך בין אבער פון די שפעטער, נאך שפעטערדיגע ספרים וואס זענען שוין אזא מצב פון כאשר אבדתי אבדתי, נישט רעדן דערפון, נישט סוגעסטירן, נישט פאר מיך, נישט פאר קיינעם, נישט פאר די מינוט א יאר וואס איז, וואס איז בנוגע, וואס איז בר הכי, דארף מען יא רעדן וועגן דעם, איך מאך נאר די הקדמה, קלאר, דאס איז א, דאס איז א פורימ'דיגע זאך, דאס איז א זאך וואס אפשר זאל מען אזא היתר פון יצא סוד. צו רעדן וועגן דעם אביסל קלארער, און יעדער איינער זאל מפרש זיין לפי דרכו, לפי ווי ער קען, דאס איז דאך די פאקט, ווען מען וועט רעדן אזא זאך, עס איז מחיוב, ס'איז דא זאכן, יא ס'איז דא תורות וואס מ'קען נאכזאגן וואס דער רבי האט געזאגט, מ'קען נאכזאגן, ס'איז דא תורות, ווער ס'לערנט תורות פון די מעזריטשע מגיד און אנדערע ערשטע חסידישע ספרים, זיי זענען נישט געמאכט נאכצוזאגן, אויב ער זאגט עס נאך, אקעי, קענסט נאכזאגן, אז בה אז, ס'איז געמאכט מפרש צו זיין, הלוואי, כלב אין אילם, און אזוי וועסט נישט זאגן אזעלכע תורות.

אונז האבן גערעדט א, לאמיר לאמיר פרובירן ארויס ארויס ארויס צו אראפצולייגן אויפן טיש וואס אונז האבן וואס אונז האבן גערעדט וועגן. מיר האבן גערעדט אז ס'דא א סוד וואס הייסט, אונז האבן גערעדט בדרך עבודה פון א ענקער פון א געוויסע עבודה לעצטע וואך און איך וויל עס אביסל מפנים מאכן מער פנימי יעצט. אונז האבן געלערנט פון א זאך און אפשר מקיים זיין א מעשה וועט מען זען. אונז האבן גערעדט פון א זאך וואס הייסט אם רעב שנאך האכילהו לחם. ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו. אונז האבן מסביר געווען אז מענטשן האבן א טעות, יא נאכאמאל, מ'דארף קודם זען ווי ס'זעט אויס די ריאליטי, ס'זעט אויס, ס'זעט אויס סיי מצד, אפשר אפילו סיי מצד עבודה, סיי מצד די צדק, און זיכער מצד וואס ס'לוינט זיך, אז איך האב א שונא, און איך בין אדורך געפארן אויפן קאר, און איך זע עס האט א פלעט טייער, און איך קען העלפן, איך בין א חברים מעמבער, איך ווייס וויאזוי צו העלפן מענטשן מיט פלעט טייערס, און איך זע עס איז אדורכגעפארן, איך מאך זיך נישט וויסנדיג, ווער ס'אלאמט דא,

א רשע שרייבט עפעס א חידוש תורה יא האט אויפגעטון עפעס א מחקר עפעס א ענין און ס'פאסט דיך נישט צו נאכזאגן פון די רשע ס'פאסט דיך נישט צו לערנען זיין ספר וואס טוסטו מ'גנב'עט עס אוועק פון אים מ'געט עס פאר די צדיק און מ'שרייבט אז שלא בשם אמרו אזוי ווי ר' מאיר האט געזאגט בשם אחר שלא בשם אמרו דאס איז א יכין רשע וילבש צדיק איך גיב נאר א משל מ'זאל פארשטיין ס'דא טיפערע השגות פון דעם.

אז ער נעמט עס נישט, אפשר נעמט ער עס לשעה ווייל ער דארף זיך היטן, אבער ער געט עס צוריק, די רגע וואס ער זעט אז יענער איז ראוי, ער קען עפעס טון דערמיט, ער געט עס אים צוריק. דער אר"י הקדוש זאגט, ישמח משה במתנת חלקו, אז משה רבינו בשעת די חטא העגל האט באקומען אלע כתרים, אלע אורות וואס אלע אידן האבן באקומען, בשעת די אידן זיי האבן פארלוירן, יא, בשעת מתן תורה האבן זיי באקומען כתרים, חטא העגל האט מען עס פארלוירן, ויתנצלו את עדים, אלעס איז געגאנגען צו משה רבינו, ער האט דאך נישט געזינדיגט. זאגט די אר"י הקדוש, קומט שבת, די שטיקל תיקון פאר די חטא העגל, קומט משה רבינו ואיתו כל הנשמות, און ער געבט צוריק פאר יעדעם איינעם זיין זיין כתר, און דעמאלטס ישמח משה במתנת חלקו, ס'בלייבט אים נאר זיין אייגענע חלק, ער איז צופרידן צו געבן פאר יעדע איינער צוריק, דאס איז א גוטער צדיק, א גוטער צדיק, דאס אמרו צדיק כי טוב, ס'דא שלעכטע צדיקים און גוטע צדיקים, די שלעכטע צדיקים זיי גייען לפי שורת הדין, יא, ס'קומט זיך אזוי, אבער דא איז דא א טעות, דא איז דא א טעות. און די טעות איז אז ער מיינט אז ער גייט פארלירן יא מען וואלט געקענט האבן אמינא אז משה רבינו יעצט ס'וועט אונז צוריק געבען אונזער אייגענע כתרים פארלירט עס פעלט אים עפעס אוואדע נישט אמת'ן אדרבה דאס איז די פנימיות'דיגע טייטש ישמח משה במתנת חלקו דער אר"י איז מפרש כולי אזוי אז נאך דעם ערשט דעמאלטס פריידט ער זיך מיט אלע חלקים יא כי עבד נאמן קראת דאס פריידט ער זיך מיט די גאנצע זאך

און סיי פראקטיש, פראקטיש איז אויך אלעמאל א גוטע זאך, מען דארף אביסל פארשטיין פארוואס פראקטיש איז אביסל קאונטער אינטואטיוו, קען מען מסביר זיין צוויי נקודות אויפן אויפן עולם הזה פארוואס עס לוינט זיך, אזוי ווי מ'זעט ביי אסתר און המן, עס לוינט זיך, פארוואס לוינט זיך עס? אזוי אין א געוויסע זין אלע אנדערע טעמים וואס שטייען דארט אין די גמרא פארוואס אסתר האט מזמין געווען המן, איז דאך בעצם אנדערע תוצאות וואס קומען ארויס ווען מען איז מזמין עס שנאך האכילהו לחם. כמעט קיינמאל פארלירט מען נישט פון דעם, אפשר ממש קיינמאל, אבער כמעט קיינמאל פארלירט מען נישט פון זיין שיין צו דער וואס לוינט זיך נישט צו זיין שיין צו אים, לכאורה לוינט נישט צו זיין שיין צו דער וואס איז מיין שונא. ס'איז דא צוויי זאכן וואס איך קען טראכטן אויף גלייך וואס איך קען זאגן וואס עס העלפט. קודם כל העלפט עס אז אין א געוויסע זין בין איך יעצט אויפן טאפ. יעצט בין איך אויפן טאפ דאס הייסט ווי לאנג אז אונז שלאגן זיך זענען אונז שווה בשווה לאמיר זאגן זה לעומת זה שווה בשווה נישט נאר דעם אפשר בין איך אונטער אים יא דאס הייסט איך בין אונטער אים איך בין א מקבל פון אים יא כאילו ער האט מיך אפגעטון און איך האב גענומען זיין אפטועכץ יא דאס הייסט איך בין נתון למרותו איך בין דזשאדזשד ביי אים, איך בין נשלט ביי אים, ער איז דער שולט איך בין דער נשלט, טאקע נישט גערעכט אבער למעשה איז ער דער שולט יא, וואס געשעט ווען איך געב ווען איך פיקס אים זיין פלעט טייער, מיטאמאל בין איך דער באלעבאס, מיטאמאל בין איך דער געבער און ער דער נעמער, יא בין איך דער שולט און ער דער נשלט, אוואדע טראכט, אוואדע דארף מען ווייטער געדענקען די חילוק פון פנימיות און חיצוניות, ס'זעט אפשר אויס אז ער באקומט עפעס, ער באקומט מיין ספעיר טייער און איך בלייב אן דעם, אבער אוואדע ס'איז דאך נישט אמת, אז מ'פארשטייט אז נישט נאר אין פאר א בעל מדריגה אדער פאר א בעל מוסר. ווען א מענטש נעמט עפעס פון א צווייטן, ווערט ער דאך א בעל חוב פאר דעם, פאר אים, יא? ושונא מתנות יחיה, מען ווערט א בעל חוב פאר דעם. פשט אז בעצם אוודאי ס'זעט אויס ער ער גייט ארויס מיט א גאנצע טייער און מיך פעלט, פעלט מיין ספעיר טייער, למעשה יעצט בין איך דער מטיב פאר אים און ער איז מיין בעל חוב. און אוודאי ער קען זיין א רשע ער איז גאר נישט מכיר טובה עס מאכט דאך אלץ א חילוק למעשה ס'האט געגעבן א פלאץ יעצט בין איך אויף יעצט בין איך באלעבאס יעצט הייבט זיך שוין אן א שמועס מען טוט עס גענוג מאל אז אין פראקטיש קען זיך עס אויסארבעטן אזעלכע וועגן דאס איז די ערשטע די ערשטע און אפשר די וויכטיגסטע חילוק און די וויכטיגסטע נקודה וואס מען וואס מען פירט אויס ווען מען איז ווען מען איז גוט צו יענעם דאס איז דאס איז איין זאך, און די זאך איז אויך מדויק אין די שעיר לעזאזל, אלע ראשונים, מפרשים, די רמבן און די רמק, זענען פארנומען אז וואס הייסט אז מען געבט א שעיר לעזאזל, ס'איז דאך א שאלה, מען טאר דאך נישט טון פאר עבודה זרה, לעזאזל איז דאך אן עבודה זרה, יא, ס'איז דאך ממש עפעס א שד אדער עפעס א סטרא אחרא, די סמך מם, וויאזוי מעג מען געבן א קרבן פאר די סמך מם, מען מעג עפעס געבן א קרבן פאר די פאר די סמך מם? חס ושלום, מען מעג נישט געבן קיין קרבן פאר די סמך מם. איז זובח זובח לאל אחר זאגן זיי זאגט דער דער רמק זאגט עס אויף די וועג דער רמבן זאגט עס אויף אן אנדערע וועג אבער טראכט אריין וועסטו זען אז עס האט צו טון וואס אונז רעדן אבער דער רמק זאגט עס אן אנדערע וועג ער זאגט אז אונז געבן נישט פאר אים א קרבן א קרבן איז די פשט אז ער איז די בעל הבית ער איז די גאט און איך דין אים איך בין אונטער אים זייער אנדערש ווען איינער געבט עפעס יא ווען איך געב איינער פאר מיין פאר מיין זון ווען איך געב עפעס פאר מיין א תלמיד פאר מיין איינער וואס איז אונטער מיר איז נישט דאס נישט קיין עבודה, פארקערט, ער דינט מיך און ער באקומט עס. איז ווען מען געבט שעיר לעזאזל זאגט דער רמק, מען דארף מדייק זיין אז עס מיינט נישט אונז געבן אים בתור עבודה, נישט ער איז אן טאפ, נאר ער, איך בין אן טאפ. דאס איז דאך די גאנצע סוד, די גאנצע זאך וואס אסתר האט געטון דא, זי האט געמאכט אז יעצט קומט ער צו איר טיש, אנשטאט זי זאל גיין בעטן ביי אים, זי זאל גיין בעטן ביי די מלך, אפילו די מלך, זאגט קום צו מיך, יא, קום אל, קום אל המשתה אשר עשיתי, זי מאכט צו מיין משתה, ביז יעצט איז יעדער געגאנגען צו זיין משתה, יעצט וועט ער גיין צו מיין משתה. דארט וועט מען שוין זען וואס עס וועט זיין, עס וועט זיין אנדערע זאכן. די צווייטע זאך וואס איז בפשטות טאקע די לאגיק פון וואס די זוהר רעדט אז מ'רופט עס כאילו בחינת שוחד אבער די זוהר איז דא איז מדייק מער פון די בחינה אז ווען מ'געט פאר יענעם נעמסטו אוועק איין טענה וואס ער האט אויף דיך מען טוישט אביסל די בעלענס פון ווער איז מען שולדיג פאר וועמען אפשר א המשך פון דעם. אבער יעצט יעצט האט האט ער נישט וואס זיך קומען כאפן פאר דיך ווייל איך געב אים שוין מיין חפץ לב יא כאילו אזא סארט וועג כאילו המן די גאנצע חלום וואלט געווען צו זיין ביי די משתה פון אחשוורוש מיט אסתר אסתר זאגט ווייסטו וואס איך וועל דיך עס געבן יעצט האט ער עס באקומען יעצט קען ער נישט אפילו האבן קיין טענות יעצט איז ער אינגאנצן האט ער מוזן טון וואס איך הייס ער איז אינגאנצן ביי מיר און דאס זענען אלס דאס זענען אלס די משל וואס איך האלט מיך ביי די משל און אנקומען צו די נמשל וואס איז די נמשל פון

אונז האבן עקסטערנעל שונאים, אונז האבן פנימיות'דיגע שונאים, אפילו נאר מכיר זיין אין זיי, שוין א גרויסע זאך, קורא זיין בשם, זיי געבן א נאמען, מענטשן האבן אמאל טענות אדער כ'ווייס די זוהר אדער אנדערע, זאגן נעמען אדער געבן נעמען פאר קליפות, פאר כ'ווייס, סמך מם אלף למד, ווילסט נישט זאגן די נאמען כאילו. פאקט איז אז ווילאנג א זאך האט נישט קיין נאמען, ווילאנג מ'רופט נישט די זאך ביי זיין נאמען, איז ווייטער ער שולט אויף דיך, האסט אזוי מורא פון אים זאגסט נישט אפילו זיין נאמען. אז איך גיב אים די נאמען, אלעמאל, איך גיב אים די נאמען, איז טייטש אז איך בין די באלעבאס, איך קען, איך האב די רעכט אים צו געבן, אים צו געבן די נאמען. און ווען איך וועל רופן מיין יצר הרע בשמו המפורש. איך האב א פראבלעם, אזא סארט תאווה, איך האב אזא סארט קנאה, איך האב אזא סארט אנדערע צרה. אונז זענען זייער צוגעוואוינט אוועקצולויפן פון די מלחמה, אונז זענען זייער צוגעוואוינט כאילו, און מען דארף מען דארף געדענקען אז אלעס קומט ארויס פון גוטס, רוב בלבולים, רוב סיבות פארוואס אונז זענען נישט מצליח אין אסאך, אין רוב מלחמות, אדער אין אסאך מלחמות. קומט ווייל אונז האבן מורא פון שלעכטס, ווייל אונז ווילן זיין גוט. עס קומט נישט פון ווייל אונז זענען שלעכט. עס קומט ווייל אונז זענען צומישט ווייל אונז זענען צו גוט. א גרויסע סוד. עס קומט ווייל אונז ווילן זיין גוט. אונז ווילן אזוי זיין גוט און עס קומט עפעס א עפעס א מחשבה, עפעס א איידיע, א מחשבה איז די קלארסטע וועג ווי מען קען עס זען. און ער וויל טון כך וכך, און ער וויל פארברענגען כך וכך. נו, און וואס זאגט מען פאר אים?

און וואס טוט ער? ער שימפט, יא, ער זיצט דארט און ער איז ברוגז. ס'איז א פאקט, כאילו, לייג עס אראפ, כאילו ס'איז א מענטש. ער איז ברוגז. און כ'האב נישט, כ'האב נישט, נישט נאר איך, ער איז ברוגז, איך האב פארלוירן א געוויסע פאוער אין די, אין די אינטערעקשאן. כ'האב פארלוירן פאוער איבער די מחשבה, איך האב אזוי מורא פון אים, איך קוק אים נישט אפילו אין פנים. און טאקע ווייל איך האב מורא פון אים, ס'איז גוט, איך שונא רע, איך האב מורא פון די רע, איך האב פיינט פון רע, כ'וויל אוועקלויפן, כ'וויל נישט. און צום סוף געווענליך, עט סאם פוינט קומט ער און ער לויפט דיך נאך, און ער כאפט דיך פון די בעק האסטו פון דאס געכאפט דאס איז שוין די מסקנה פון וואס קומט ארויס פון דאס נאר על כל פנים דאס איז זיכער אז מען קען נישט ריכטיג מכניע מען קען נישט ריכטיג גובר מען קען נישט מען איז קיינמאל נישט קלאר א מענטש לעבט רוב מענטשן רוב פאר דעם זאג איך דאס איז דעינדזשערעס אויף ווער דאס איז אוודאי קען עס עפענען און ס'דארף אויב ס'איז נישט דעינדזשערעס איז דאך א שאד צו רעדן וועגן דעם רוב מענטשן רוב ערליכע אידן לעבן זייער גאנצע לעבן און זיי האבן קיינמאל נישט געטראפן זייער יצר הרע קיינמאל נישט גערעדט מיט דעם שטייט אין די געוויסע ספרים וואס שטייט אז ווען מען שטארבט פארגעסט מען די נאמען איז דא ספרים וואס שטייט אז ס'מיינט נישט סתם מען פארגעסט א נאמען און יעדער ווייסט איך הייס יצחק ס'דא ער האט נאך א נאמען ווען דו האסט נישט געוויסט ביי דיין ברית שטייט שמו בישראל משמע אז ס'דא א שמו וואס נישט בישראל יעדער איינער האט א נאמען וואס דאס הייסט דיין יצר הרע הייסט אשמדאי הייסט איך ווייס וואס האט עפעס א נאמען און די נאמען דארף מען וויסן אויב מען וויל זיין א צדיק אויב מען וויל אויספירן ווייל מען וויל אייננעמען די יצר הרע, מען וויל מהפך זיין די יצר הרע, דארף מען דאך וויסן וויאזוי ער הייסט, איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט אפילו, עס הייבט זיך גארנישט אן, רוב מענטשן, ס'איז נאר א משל, רוב מענטשן, קיינמאל נישט געוויסט, קיינער ווייסט נישט אפילו וויאזוי די יצר הרע הייסט, מען קען הערן, אפילו איך יעצט, רוב דרשות וואס מען רעדט וועגן די יצר הרע, מען רעדט כאילו עפעס א, עפעס א פאזי זאך, קיינער ווייסט נישט פונקטליך וואס דאס איז, יעדער איינער ווייסט גאנץ גוט וואס דאס איז, אבער עס איז דא סיבות, גוטע סיבות פארוואס נישט צו מפרש זיין ברחל בתך הקטנה און אזוי ווייטער. אבער איך רעד דאך די עיקר בנפש די עיקר איז וואס מ'טראכט נישט וואס מ'זאגט. אבער אפילו וואס מ'טראכט, ער טראכט קיינמאל נישט גראד. ער טראכט קיינמאל נישט גראד וועגן די יצר הרע און ער טרעפט אים קיינמאל נישט. די מחשבה רעה ער לויפט אוועק. א מענטש דאווענט און ער איז דאס וואס דער רבי ר' בונים אה, זאג איך דיר וואס דער רבי ר' בונים די לשון פון רבי ר' בונים אפשר וועט זיין קלארער. ר' בונים שטייט א מעשה, שטייט אין א ספר בשם דער רבי ר' בונים, דער אלכסנדרער רבי ברענגט.

גייט צו צו אים נאכן דאווענען זאגט אים איך פארשטיי פארוואס דו טוסט דאס איך פארשטיי נישט דו האסט דאך מחשבות זרות מחשבות זרות מיינט נישט קען מיינען שלעכט מחשבות קען מיינען סתם נארישע מחשבות וואטעווער איט מינס לגבי דעי וואס דעי איד האט געוואלט פאוקעסן געוואלט קאנצענטרעיטן אויף דאווענען און דו ווילסט אוועקלויפן פון זיי איז לויפסט אוועק דו שטופסט דו ביסט לוחם און אזוי ווייטער דער רבי ר' בונים האט אים געזאגט פארוואס פארוואס פארוואס פארוואס רודפסטו פארוואס שלאגסטו זיך מיט דיינע מחשבות איך האב פאר דיך א פסוק, אם רעב שונאך האכילהו לחם, ברענגט דעם פסוק, אזוי האב איך עס געטראפן, ברענגט דעם פסוק, און וואס זאגט ער? זאגט שטעל זיך פאר, ער זאגט א משל, און אוודאי איז עס א משל, ער זאגט, עס קומט א פערד, א מענטש טראכט מיט, ער דאווענט, ער וויל טראכטן, שם יוד קא ואו קא, יא, און וואס זעט ער אנשטאט, ער זעט א פערד, יא, ווען מען זאגט א פערד מיינט זיך א משל, איך ווייס נישט אויב איינער טראכט טאקע פון א פערד, אפשר מאכט זיך א, אבער מסתמא מיינט עס עפעס אנדערש, אבער ער זעט א פערד, ער זאגט א משל, ער זעט א פערד, נו.

נו זאג שלום עליכם ר' פערד וואס מאכסטו ר' פערד ווי ביסטו ר' וואס ביסטו אנגעקומען פון וואס זאג יא היי העלא פערד וועסט זען דאס איז א פרעקטיס וועסט זען וועסט מאכן אזוי וועסט זען אז ס'איז אסאך א גרינגערע דזשאב וועסט זיך קענען נאך א האלבע מינוט צייט וועסטו זען טאקע אז ס'איז נישט דא קיין פערד דאס איז דאך די די וואס דארף אנקומען מתוך נישט מורא האבן מתוך נישט נישט זיין א שלעכטער איך מיין איינע פון די פרעימינגס וואס העלפט פאר דעם איז נישט קיין שלעכטע, דיין מחשבות און איך טאקע דיין פארקערט, נישט אזוי ווי די בעל תניא זאגט אז דאס איז נאר פאר מענטשן וואס ס'איז נישט זייערע מחשבות, ס'איז דיין מחשבות, ס'איז דיר, רבונו דעלמא כולא, ס'איז דיר, קען נישט א מענטש קען נישט אפשניידן זיין הענט און זאגן דאס איז די יצר הרע איך שנייד אפ מיין לינקע האנט, נישטא אזא זאך, דיין לינקע האנט האט האט וואס האט א תפקיד, ס'דארף עפעס טון און מ'גייט ווייטער און חסידישע ספרים זענען מסביר אז יעדע מחשבה דארף עפעס טון, דאס איז שוין עצות שוין פרטים און פרטי פרטים, אבער די ערשטע זאך איז ס'איז פארט פון דיך, די קענסט נישט די גייסט נישט אוועקלויפן פון דעם. פארקערט אבער ס'איז נאר פארט פון די און ווי מער ווי מען אנטלויפט ווי מער מען שלאגט זיך ווערט עס גרעסער אזוי די פאקט יא אמאל דאס איז א פשוטע זאך כ'האב פארגעסן צו זאגן פריער די פשוטע סיבה די ערשטע סיבה וואס מען זאל זיין שיין צו די שונאים איז אז מען זאל וויסן פונקטליך כדי צו וויסן פונקטליך ווי א גרויסע רשע ער איז מען דארף דיך קענען אסאך מאל א מענטש האט א שונא יא און ער דמיונ'ט כ'האב געזען אמאל א אינטערוויא פון איינעם אן ארץ ישראל'דיגע

א מענטש האט א שונא ווען ווען ער רעדט נישט מיט אים דמיונ'ט ער אלץ ערגער און ערגער ערגער און ערגער טרעפט אים און זאגט ניין איך בין טאקע דיין שונא אבער איך וויל דאס איך וויל נישט מער איך האב נישט איך בין נישט איך בין נישט קיין חי איך עס נישט קיין איך טאנץ נישט איך עס נישט קיין בעיביס איך עס גרויסע מענטשן אקעי ביסט א גרויסע רשע אבער מען ווייסט מען הייבט אן צו מען הייבט אן אים צו קענען מען הייבט אן צו וויסן וואס זענען זיינע לימיטס מען הייבט אן זען אקעי אפשר פון די זייט קען מען דיך קענען באמת שלום אלע שלום שמועסן זענען אויך א געוויסע עספיאנאדזש זאך מען הייבט אן צו אויסגעפינען וואס ער לאגט און האבן ליינס אוו קאמיוניקעישאן אפען איז אלעמאל א גוטע זאך, אפילו מיט די גרעסטע שונא, יא. ווייל נישט ס'זאל שאטן, און נאכדעם בטעות, אזוי ווי כידוע ביי די אמעריקאנער האבן געהאט די די קיובען מיסל קרייזיס, האבן איינע פון די זאכן מ'האט טאקע געעפנט נאכדעם איז געווען אז ס'זאל זיין א טעלעפאן ליין, א טעלעפאן, א פעקס, כ'ווייס נישט, צווישן מאסקאו און און און וואשינגטאן, נישט ווייל זיי זענען געווארן אויס שונאים, דאס איז נישט קיין שלום שמועס, ס'איז געווען כדי אז אויב ס'איז א טעות זאל מען קענען, אויב מען אמאל האט זיך האט זיך געדאכטן פאר רוסלאנד אז אמעריקע האט געשאסן עפעס א באמבע, דערווייל איז עס נישט קיין באמבע, ס'איז געווען עפעס א עפעס א וועדער ראקעט וואס האט אויסגעזען פאר די רעדאר פאר א באמבע, זאל מען קענען פרעגן, האלא דאס איז א באמבע? און אויב ס'זאל זיין א באמבע וועט ער זאגן יא, איך האלט דיך אקעי, אדער נישט זאגן גארנישט וועט מען שוין וויסן, אבער אז נישט וועט ער קענען האבן א קלארע וויסן, אפילו מיט א שונא, איז מיט אפילו מיט א דווקא מיט א שונא איז וויכטיג צו האבן קאמיוניקעישן, דאס איז די פשוט'ע זאך אזוי ווי עס שטייט און ס'איז ידוע, קיפ יור ענעמיס פרענדס קלאוס און יור ענעמיס קלאוסער, יא, ווייל די חברים זענען דיך גוט, דיינע חברים דארפסטו נישט זיין אזוי שיין, מיט די שונאים דארפסטו זיין שענער, ווייל מיט זיי דארף מען מאכן זיכער אז מ'דארף מ'דארף היטן אויף זיי, מ'דארף וויסן פונקטליך וואס זיי זענען און ווי גרויס, און כל הדבר הזה אמור ביצר הרע, כל הדבר הזה אמור במחשבות רעות, כל הדבר הזה אמור ב. הפרעות און פנימיות'דיגע רשעות און פנימיות'דיגע רע וואס א מענטש האט. ביז ער רופט נישט המן'ען צו זיין סעודה, ביז ער זאגט נישט קלאר יבא המלך והמן היום איך גיי דאווענען און איך גיי ס'גייט קומען די יצר הרע און איך גיי זיך רעדן מיט אים אביסל, מען דארף האבן צייט, מען דארף האבן אסאך סבלנות, איינע פון די גרויסע זאכן וואס מען לערנט פון אסתר, אסתר המלכה, איך האב געזען די מכסה קורצה ז'נישט ממש ברענגט ער אזא פשט אבער אוודאי האט ער געמיינט די נמשל. וואס האט זי געווארט? ס'קומט א ערשטע משתה, גארנישט געזאגט, שאלתי ובקשתי, קום מארגן, איז שוין געווען דארט, פארוואס האט זי נישט געקענט זאגן גלייך, וואס האט זי אויפגעטון, וואס איז, אוודאי, אונז ווייסן די מעשה, ס'איז שוין געווען אינצווישן, ס'איז געווען די נדדה שנת המלך, ס'האט טאקע געטוישט אסאך זאכן, פארוואס האט זי נישט, זי האט נישט געוואוסט אז וואס גייט זיין, פארוואס האט זי נישט גלייך געווארט, זאגט ער אז א מענטש דארף האבן סבלנות, א מענטש דארף דארף נישט אריינטאנצן אין זאכן גלייך, הייבט אן, קודם האט מען אים געטראפן, אקעי, דא איז די מלך, דא איז המן, מען ווייסט. זי האט געווארט און דער בן איש חי זאגט זי האט געווארט פאר עפעס א סימן, און א סימן, די סימן איז טאקע אנגעקומען מיט די ככה יעשה און אין לך סימן גדול מזה, אבער יעדע יעדע מאל א מענטש טוט אזוי, מ'דארף ווארטן, נישט אלעס דארף מען טון גלייך, נישט אלעס, איך זאג מ'זאל זיך רעדן שלום עליכם די יצר הרע, מיינט מען זאל שוין מאכן א פיס טריטי, ניין, זאג נישט גלייך, מ'זאל אבער אנהייבן מיך זיך קענען, עס נעמט אפשר צייט, נעמט איין משתה, נאך א משתה, נאך אפשר נאך צענדליגע משתות, זאל אים קענען, מ'הייבט אן אים צו קענען, און מ'הייבט, מ'הערט אויף מורא האבן צו אים. מורא האבן מורא האבן פון אים טרעפן נאכדעם טראכטן וואס צו טון טראכט צו אים הענגען אויף א בוים חמשים אמה אפשר אויף א בוים ארבעים ותשעה אמה ער דיין און לפי הענין איז דא פארשידענע יצר הרע'ס פארשידענע זאכן וואס מען דארף טון אנדערע זאכן מיט זיי מקודם זאל מען זיך טרעפן און מען זאל נישט מורא האבן אזוי שטארק און זייער אסאך מאל די בנה חתינה וואס לאקינע בפשטות זייער אסאך מאל פון די אנטלויפן פון אזוי מורא האבן פון די העלפט עס נישט, העלפט נישט, ס'מאכט עס ערגער, ס'מאכט עס ערגער. אזוי ווי דער משל פון די פון די פערד, ער שלאגט זיך צופיל, שלאגט זיך נישט, זאג האלא, רואיג, און מיר זעען יא, ס'איז דא די גוטסקייט, א געוויסע גוטסקייט, דא גוטסקייט איז דא פנימיות'דיגע גוטסקייט, האבן מיר געזאגט לעצטע וואך, גוטסקייט איז א סאלושן פאר כמעט רוב פראבלעמען, נאר זיין גוט, און זיין גוט לפנים משורת הדין, ווייל וואנט ער האסטו א פראבלעם, איז דאך די טייטש אז די דין זאגט נישט אז מ'זאל זיין גוט, לפנים משורת הדין ס'סאלווט משונה'דיג אסאך פראבלעמען וואס מ'וואלט נישט געקענט טראכטן אז ס'קען סאלוון קען עס טרייען אפילו אין א משונה'דיגע אופן זיין די בארדיטשובער רב מלמד זכות זיינע קרעיזי אופנים ס'העלפט אסאך מער ווי אסאך מער ווי מ'מיינט אסאך מער ווי מ'חלומ'ט און זיכער באופנים פנימיים זיכער אזוי ווי ס'דא שלעכטסקייט א מענטש בחיצוני ס'קען זיין שלעכט צו א צווייטן קען זיין שלעכט צו זיך שלעכט צו זיין אייגענע יצר הרע איז זיך מסגף און שלאגט זיך און גייט זיך שלאגן איינמאל געהאט א שלעכטע מחשבה גייט דיך קומען א ציפ דאס איז שלעכט פארוואס געסטו א ציפ פארוואס געסטו אים נישט א גלעט ער האט א מחשבה ער וויל עפעס געב אים א גלעט

דא אפשר אפשר מיינט עס עפעס אנדערש אפשר מיינט עס דארפסט אריינברענגען דיין דארפסט האבן מער חשק אין עבודת השם מער פרידאם זייער אסאך זאכן פרידאם מער קריעטיוויטי אסאך מענטשן זענען זייער סטאק נישט נאר מענטשן אפילו מענטשן זיי אפילו מענטשן וואס זיי ווייסן נישט פון דעם קענען אסאך מאל זיין יא האט שוין א סדר און אלעס און אמאל אינמיטן די סדר קומט דאך אריין א יצר הרע

עס קען זיין אז ער זאגט דאס, מ'דארף אים פשוט אויסהערן, וויאזוי ווייסטו ער זאגט שלעכט? וויאזוי ווייסטו ער זאגט זאלסט ווערן א אפיקורס זאל זיך שמד'ן? און נישט יעדע יצר הרע זאגט מען אז מ'זאל זיך שמד'ן, קען זיין ער זאגט א גוטע זאך, האסט אבער נישט אויסגעהערט, וויאזוי ווייסטו בכלל אז ס'איז יצר הרע? אפשר ס'איז בכלל נישט קיין יצר הרע, דו מיינסט אז ס'איז יצר הרע ווייל דו ביסט מפרש יצר הרע, נאכדעם שלאגסטו דיך מיט יענעם, שלאג דיך נישט, וועסטו זען, מ'קען מאכן, מ'קען ארבעטן מיט דעם, איז עד כאן, דאס איז די ערשטע לימוד, און מ'זאל מקיים זיין לפי הענין, אם רעב שנאך האכילהו לחם. ביי עווען רופן המן צו די משתה און צו די משתה פון די ערשטע פורים פון די צווייטע פורים און צוביסלעך קען מען זיך טרעפן מיט אים און זיך עצה געבן מיט אים.